האט זיך אין זיך די ביידע עניינים פון זיין אדר, וואס דערפאר איז דאך אין א ריבוי שנים קומט אויס זיין אדר, אין דער פרשה ווען מען לערנט און מען לייענט די פרשת תצוה, אדער על כל פנים בסמיכות צו פרשת תצוה, ווארום אט דא שטייט משה רבינו בגלוי גלייך מען זאגט ואתה תצוה, מראה באצבעו ואומר זה. האט דער שר דער אייבישטער האט דאך געזאגט ואתה תצוה צו משה רבינו איז כביכול מראה באצבעו ואומר זה אתה תצוה על דרך זה אויכעט איז אויכעט דאך אין דערויף דער נעלם דער שמו של משה בכל הסדרה כולה ביז וואנעט אז ווי שטייט דאך אין ספרים אז דאס איז געווען וויבאלד אז משה רבינו האט געזאגט מחני מספרך

צו דעם מזבח וואס חסידות חבד איז דאך מדגיש און מבאר בארוכה אז דער ענין פון מזבח איז דאס איז דער לבם של כל אחד ואחת מישראל, און פונקט אזוי ווי אין לב איז דא דער פנימיות הלב און חיצוניות הלב, אזוי איז אויכעט אין מזבח געווען מזבח הפנימי און מזבח החיצוני. ביז וואנעט אז דער גאנצער ענין פון כללות בני ישראל ווערט אויכעט אנגערופן בשם מזבח, כמבואר בארוכה בכמה מקומות אין ליקוטי תורה, ווי אויכעט שוין צוגעצייכנט אין די מפתחות דארט. וואס אויף דערויף האט מען אויכעט דעם כלל אז א איד דארף וויסן זיין אז וויבאלד אז ער א מזבחו של הקדוש ברוך הוא,

פון כל אחד ואחת מישראל זאגט מען אז ער פועלט דאס אין אן אופן ווי דער רמב"ם זאגט בנוגע צו נדבה לבו, אויך דער לשון לבו זאגט ער אויכעט אז דורך דערויף ווערט ער קדש קדשים, ווי דער פסוק זאגט דא אויכעט קדש קדשים, אף על פי וואס אין פשוטו של כתובים דארף מען האבן א ביאור און ס'איז קשה לבאר אין פשוטם של כתובים, וואס האט א שייכות מזבח מיט קודש קדשים, דארט איז דאך געווען דער ארון, אפילו מזבח הפנימי איז אויך ניט געווען אין דער עזרה, און כל הנוגע במזבח יקדש גייט עס אויף מזבח החיצון אויכעט, ואין כאן המקום להאריך בזה, און דערנאך גיט מען גלייך איבער דעם צווייטן לימוד והוא העיקר, אז ער זאל וויסן זיין, אז כל הנוגע במזבח יקדש,

אז כל הנוגע במזבח יקדש, א יעדער ענין וואס קומט אין שייכות און בקשר מיט א אידן וואס א איד רירט דאס אן, דורך זיין מחשבה דורך זיין דיבור אדער דורך זיין מעשה, סיי על ידי גופו וכיוצא בזה, דארף ער וויסן זיין אז זיין שליחות איז אז דורך זיין אנרירן אליין ווערט די זאך שוין קודש.

תצוה, די צוותא וחיבור, און מ'מאכט א נר למאור, וכאמור לעיל אז דער כתית איז שוין געווען נאך די אריכות זמן הגלות, ווי דער מיטעלער רבי מבאר בארוכה אז ס'איז געווען ניט נאר די ענינים פון כתית, נאר געווען נאר די והותר, אויב ס'וואלט געווען אפילו שייך זאגן אין דערויף די והותר, על אחת כמה וכמה דאס איז היפך הכוונה, אויף מצער זיין א אידן איזה שיהיה, על אחת כמה וכמה אין עבודת הוי' וואס אני נבראתי לשמש את קוני, זאל מען גלייך קומען בפשטות ובפשוטם של כתובים און נאך איידער מען הייבט אן לערנען במנחה רעוא דרעוין פון שבת הבא דעם ענין פון כי תשא את ראש בני ישראל, זאל שוין ערב שבת. וואס הייבט זיך שוין אן היינט ביינאכט, זאל זיך שוין אנהייבן און אראפקומען בשלימות דער תשא את ראש בני ישראל, דער ענין פון נשיאת ראש א פשיטא האט נישט שייכות אל הגוים, נאר אדרבה זיי ווערן נאך העכער ווי זיי זענען געווען בזמן מקדש ראשון, אויכעט בזמן מקדש שני, ואפילו ווי מ'איז געווען בזמן משכן. פון משה רבינו ווערט דאס כי תשא אין א אופן של נשיאת ראש, איז דאך פארשטאנדיג בפשטות אז לא עיכבן אפילו כהרף עין און ס'מוז גלייך קומען די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו וואס דעמאלט וועט מען במילא האבן די כל הענינים האמורים וואס זיי קומען לאחרי זה,